שקודם ענין אברהם אבינו עליו השלום העולם נבוך אבל מפרשה זו זאגט ער פין דעם פרשה מתעורר חסד אברהם ונעשים ישועות בעולם פין ווען מען ליינט פרשת לך לך ווערט נתעורר חסד אברהם און ס'ווערט נעשים ישועות בעולם חידושי הרי"ם האט געזאגט אז ער זאגט בשם דעם רבין פון לובלין אז דער רבי פון לובלין האט געזאגט אז די נפקא מינה ביי אים ווען ס'קומט אן פרשת לך לך פון פאר פרשת לך לך איז ביי אים כהבדל בין האור להחושך, פארוואס? ווייל זכותו דאברהם מאיר את העולם, עס מאכט לעכטיג די וועלט, ווערט לעכטיג, א לעכטיגע וועלט. דער חידושי הרי"ם זאגט אז היות ס'איז דאך ידוע, דער ירושלמי זאגט אין שקלים פרק ב', אז לעולם יראה אדם, א מענטש זאל זען די בעל השמועה כאילו בעל השמועה עומד כנגדו, און בעל השמועה עומד כנגדו, זאגט ער וואס איז די טייטש, ווייל די מימרא וואס ער זאגט, זאגסט נאכן בעל השמועה, דער מימרא איז שייך צו שורש נשמתו פון דעם בעל השמועה, פון דעם בעל השמועה. האט ער געזאגט אז דער בעל השמועה אין די פרשה איז דאס אברהם אבינו. און ממילא איז מאיר בכל העולם כולו אורו של אברהם אבינו אין די פרשה. נו, איז א זמן גרמא דארף מען יעצט עוסק זיין במשנתו של אברהם אבינו. משנתו של אברהם. זאגט נאך אזוי בדרך צחות, דרך צחות, א, ס'איז דאך דא עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם. די אור כשדים איז אברהם אבינו געווען אין פייער. נישט אלע ראשונים רעכענען עס צווישן די עשרה נסיונות. נישט אלע ראשונים. ס'דא ראשונים וואס רעכענען עס נישט צווישן די עשרה נסיונות. בכל אופן, אין תורה שטייט עס נישט מפורש, ברמז, ויצאו אתם מאור כשדים, אין תורה שטייט עס נישט. דער נסיון פון אור כשדים פארברענט געווארן אין פייער שטייט נישט אין תורה. לך לך שטייט דא, נסיון לך לך מארצך, אפלאזן מארצך וממולדתך ומבית אביך. אוודאי לך לך א גרויסע נסיון, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, א שווערע נסיון, אבער אור כשדים איז נישט קיין שווערע נסיון, אריינגיין אין פייער? און פארוואס אור כשדים שטייט נישט און לך לך שטייט יא? זאגט נאך אזוי בדרך צחות, שטייט אין צעטל קטן פון רבי ר' מיילעך, שטייט ווען א מענטש ליגט אין בעט ביינאכט, שטייט שטייט אז ער זאל זיך מדמה זיין ווען ער ליגט, פאר ווען ער ווערט אנטשלאפן זיך מדמה זיין, ידמה בנפשו ויצייר במחשבתו, זאגט דער רבי ר' מיילעך, כאילו אש גדול ונורא, ס'איז דא א מורא'דיגע פייער, און א גוי זאגט אים, אז טאמער דינסט נישט עבודה זרה גיי ווארף איך דיך אריין אין פייער, אדער איינע פון די שלש עבירות, טאמער דינסט נישט אן עבודה זרה צו איינע פון די אנדערע צוויי ווארף איך דיך אריין אין פייער. און ער אלס איד וועט זיך זיכער, יעדע איד וועט זיך לאזן אריין ווארפן אין פייער. איז ווען ער טראכט דאס זאגט דער רבי ר' מיילעך ביסטו מקיים ונקדשתי בתוך בני ישראל.

גיב זיך א שאקל, גיב זיך א ריער, אין אברהם אבינו האט מען נישט קיין השגות בכלל. אבער לך לך, גיב זיך א ריער, זיך געבן א שאקל. אזא שטייגער, זאגט דער באר מים חיים, ער זאגט אז די צוויי פרשיות דא, נח מיט לך לך, איז א דבר פלא. ביי נח איז אויך געווען ניסים, ער גייט אריין אין א תיבה, ער ווערט געראטעוועט פון א מבול, אבער ביי נח איז געווען אלע ניסים מלובש בדרך הטבע. פארוואס? מען גייט אריין אין א תיבה. איך וועל מאכן א תיבה און נישט געראטעוועט ווערן פון א מבול, פארשטייט זיך ס'איז נאר, ס'איז ניסים, אבער ס'איז א נס וואס איז מלובש בדרך הטבע, מ'גייט אריין אין א תיבה, ביי אברהם אבינו איז אלע ניסים געווען שלא כדרך הטבע, ער הייבט אויף זאמד און ס'ווערט חיצים, ס'ווערט חיצים, ער ווארפט חיצים, אזוי האט ער געווינען די וואך די גאנצע מלחמת המלכים, ער איז אריינגעגאנגען אין אור כשדים נישט פארברענט געווארן, אין פייער נישט פארברענט געווארן. אלע ניסים אברהם אבינו שלא כדרך הטבע, ביי נח איז געווען די אלע ניסים מלובש בדרך הטבע, אריינגעגאנגען אין תיבה, פארוואס ביי אברהם אבינו איז אלעס געווען מלובש שלא כדרך הטבע? איז מסביר דער באר מים חיים, א יסוד וואס דארף אריינגיין אין א אידישע מח, ער זאגט אזוי, נח איז געווען איש צדיק תמים, צדיק, אבער ביי נח שטייט את האלוקים התהלך נח, זאגט ער אלוקים גימטריא הטבע, ס'איז געווען בטבע, ער האט נישט געהאט קיין נסיונות למעלה מדרך הטבע, ס'איז געווען בדרך הטבע. כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, ער איז געבוירן געווארן מיט דעם טבע. ער איז געבוירן געווארן מיט דעם טבע. ממילא, ס'איז נישט געווען דא קיין עשרה נסיונות. איז ממילא ווען ס'איז געקומען א מבול, בדרך הטבע דער רבונו של עולם געזאגט אריינגיין אין תיבה, בדרך הטבע. מה שאין כן ביי אברהם אבינו, וואו די אלע, ביי אים איז געווען עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם, ס'איז געווען נסיונות, זאגט ער ביי א מענטש וואס ברעכט ביי זיך דעם טבע, נישטא קיין טבע, די זאמד ווערט חיצים, די פייער קען אים נישט פארברענען, די פייער ווערט וואסער, ס'איז נישטא קיין טבע ביי אים. ביי נח אפילו ער איז געווען א צדיק אבער דאס איז געווען בדרך הטבע, ער איז געווען טבע'דיג אזוי ביי אים, לערנט און דאווענט אלץ פיין, נאר בטבע, גיי אריין אין א תיבה ביים מבול. אבער ביי אברהם אבינו וואס עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם. אז א מענטש ארבעט אויף זיך שלא כדרך הטבע, ווערט די גאנצע הנהגה ביי איהם שלא כדרך הטבע און מוסיף אויף דעם דער באר מים חיים. זאגט ער ואפילו בדורותינו איז עס נוהג ביז צו אונזער דור זעהט מען עס בחוש זאגט ער. איינער וואס ארבעט ביי זיך שלא כדרך הטבע ווערט הנהגה על טבעית. ער שרייבט דעם לשון ואפילו בדורותינו כמה עין רואה בחוש.

אוויר, כי עז צדקתם ואמיצותם בדרך השם שלא בטבע, והקדוש ברוך הוא מייחד שמו על אדם הזה, זאגט ער, אויף אזא איינעם איז דער אייבערשטער מייחד שמו על אדם הזה, אויף דעם מענטש וואס גייט קעגן טבע, דאס איז געבליבן עד לדורות עיני עמים, יעדע זאך פארמאכט די אויג שלא כדרך הטבע, פארמאכט יעדע זאך שלא כדרך הטבע, דאס שפיגלט זיך, יא. ער האט פארמאכט די אויגן, ס'איז דא דער דער דברי שמואל זאגט די וואכעדיגע סדרה, שטייט דארטן אין סוף פרשה, וימצאה מלאך השם, הגר האט ער געטראפן על העין בדרך שור, זאגט דער דברי שמואל אז הגר מוצאה מערות מצרים זי איז געקומען מערות מצרים, אבער זאגט ער על העין בדרך שור, די אויגן האט זי געהיטן וואו זי קוקט. ולכן זכתה האט זי זוכה געווען לדבוק בגוף קדוש כאברהם אבינו, זי האט זוכה געווען א מאן אברהם אבינו, פאר וואס ווייל על העין בדרך שור זי האט געהויבן צו היטן די אויגן אין מצרים דארטן, על העין בדרך שור זאגט שור איז לשון ראי' אשורנו ולא קרוב, געהיטן אויפן אויג אויף וואס זי זעט, דערפאר האט זי זוכה געווען צו אזא מאן אברהם אבינו, דערפאר האט זי זוכה געווען אז מלאכים זאלן קומען צו איר רעדן. זאגט א מען זוכט א סגולה ס'איז אפשר א סגולה אויף א שידוך נאך אויף א רבי'שע שידוך אברהם אבינו מ'היט אויף די אויגן מ'היט אויף די אויגן מ'איז זוכה צו א רבי א גרעסערע רבי אברהם אבינו א רבי'שע שידוך דו אין גלאט חוש אין גלאט זוכן מלאכים דו האסט צו זוכה זיין די מלאכים זאלן קומען צו דיר הגר די מלאכים זענען געקומען צו איר נישט דו זאלסט גלאט זוכן מלאכים האלטס אז דו האסט געהיטן דיינע אויגן? א מענטש איז דערהויבן דער תפארת עוזיאל זאגט די וואכעדיגע סדרה ויבואו אל עין משפט היא קדש זאגט ער זאגט ער עין משפט איינער וואס איז שופט זיינע אויגן היא קדש ער איז א קדוש ער איז שופט די אויגן זיינע ווי צו היא קדש ער איז א קדוש יא מען האט געזאגט ישועת השם כהרף עין ישועת השם עס איז כהרף עין ווי דאס פארמאכן די אויג, און דאס פארמאכן די אויג איז פונקלעך די ישועת השם, ווי מען האט געשמועסט אז דאס איז אלץ א מענטש דערהייבט זיך, און טאקע פון אסאך נסיונות נתנסה ועמד בכולם. ס'איז געווען און דער פאנאוויזשער רב האט געזאגט אז איז מאל געווען איינער עפעס א גרויסע גביר האט געזען א פעלד וואס דארט מאכט מען אימונים אימונים פאר די מיליטער מען מאכט אימונים מען לערנט זיך דארטן מען דארף זיך דארטן לערנען וויאזוי צו דארטן דארף מען זיך און דערווייל מאכט מען דארטן אלס די אימונים וואס מען מאכט דארטן זיי זאלן זיך לערנען איז דא דארטן טיפע בורות וואס די זעלנערס דארפן זיך געבן א שפרינג אריבער, ס'איז דא גדרים פון תיל וואס די זעלנערס דארפן זיך געבן א לייג אונטער דעם, אונטער דעם דאס אריבערצולויפן, אלסדינג אויסצולערנען די זעלנערס ביי מלחמה ווי צו שפרינגען און ווי צו זיך צו אונטערלייגן אונטער, דאס איז אויך אויסצולערנען. דער גביר האט אזוי רחמנות געהאט אויף זיי, אויף זען ווי די זעלנערס שפרינגען אריבער בורות און אונטער די גדרים לויפן זיי אונטער. איז דער גביר צוגעגאנגען צו דעם מפקד דארטן, ער האט אים געזאגט, איך בין א גרויסער גביר, איך וויל דיר צאלן אסאך געלט, גיב אבי שב דעם גאנצן פעלד, פארמאך אלע בורות, און נעם אראפ אלע בערג דא וואס זיי שפרינגען אן נעבעך, בערג מיט גדרים, נעם אלעס אראפ, מאך עס גלייך, ווייל כ'האב רחמנות אויף זיי. האט זיך צעלאכט דער מפקד, ער האט געזאגט, אויב דו האסט געלט ווילסט מיר באצאלן, איז צאל מיר קודם צו ענדיגן די חובות, איך האב נאכנישט באצאלט אויף דעם וואס איך האב געמאכט די בורות מיט די בערג, ווייל די גאנצע תכלית איז דא נאר צו מאכן בורות מיט גדרים, פון טייל מיט בערג, ווייל די גאנצע תכלית נאר זיי אויסצולערנען, זיי נאר אויסצולערנען צו שפרינגען, דאס איז די גאנצע וועלט אויף די, די גאנצע לעבן אויף די וועלט, עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם, עס צו וויסן איבער גדרים און שפרינגען און טאנצן דאס אין פרשת לך לך, די פרשיות זאגט דער חידושי הרי"ם נישטא קיין מצוות אין חינוך איז נישטא קיין חינוך איז נישטא קיין מצוות, אבער די תורה איז לערנט אונז אויס וויאזוי געוואקסן אויף די אומה הישראלית, וויאזוי נוצר געווארן די אומה הישראלית. יעדער איינער מיט זיין שוועריקייט ס'איז אוואדע און אוואדע, ווי א איד מתפלל אל ת ואל תביאנו לידי נסיון, מתפלל זיין אל תביאנו לידי נסיון, אבער צו וויסן, ווי זאגט די אור לשמים, זאגט די גמרא וואס זאגט אין מנחות כ"ט, אז דער אייבערשטער האט געזאגט, עתיד רבי עקיבא לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות. זאגט דער אור לשמים, עתיד רבי עקיבא לדרוש, דער פשוט'ער פשט על כל קוץ פון א ספר תורה פון א יוד, די קוץ פון א יוד האט ער תילי תילים של הלכות. דער אור לשמים טייטשט על כל קוץ וקוץ, יעדע שטעך, יעדע נסיון, אויף דעם, פון דעם איז רבי עקיבא געוואקסן תילי תילים של הלכות, פון דעם איז ער געשטיגן, פון יעדע קוץ וקוץ, פון יעדע שוועריקייט, פון דעם איז געווארן אברהם אבינו, ווי דער רמבן זאגט די וואך, זאגט דער רמבן אין אמונה ובטחון זאגט ער עס, מיט אברהם אבינו, וואס איז געווארן אברהם אבינו, ווייל ער האט געלערנט כל התורה כולה און מקיים געווען כל התורה כולה, ניין, דאס איז דא אסאך וואס האבן מקיים געווען כל התורה כולה און מען ווייסט נישט אפילו ווי זיי הייסן. אברהם אבינו איז געווארן אברהם אבינו נאר ווייל עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם, ועמד בכולם מיט א שטארקייט, ועמד בכולם מיט א פעסטקייט, ביי ירידות כמו ביי עליות, ביי קיינעם איז די זעלבע, די צייטן נישט די זעלבע, אין סלאנים פלעגט מען זאגן, א קרוין, וואס איז די גאנצע שיינקייט פון א קרוין? דא א שטיק גאלד, וואס איז די שיינקייט פון א קרוין? אז ס'איז דא לעכלעך, סתם א שטיק קרוין איז, א שטיק גאלד איז גארנישט ווערד, איז נישט קיין קרוין. די די כתר יתנו לך איז טאקע פון די ירידות, פון די חללים אינמיטן, דו ווייסט זיך צו האלטן ביי ירידות אויך, פון די חללים אינמיטן, פון די חללים וואס איז נישטא קיין חללים, די הוילקייט אינמיטן, איז דאך נישטא קיין כתר. די כתר יתנו לך, ביי ירידות כמו ביי עליות, זיך צו וויסן צו האלטן, זיך צו מחזק צו זיין, זיך צו שטארקן, זיך צו פעסטן. ווי ס'איז ידוע ס'איז אמאל געקומען א שאלה צום הייליגן חתם סופר מ'האט אים געפרעגט אויף א ספר תורה מ'האט נישט געוויסט צו א איד האט עס געשריבן צו א גוי צו א גוי צו א איד האט דער חתם סופר געזאגט מ'זאל בודק זיין וואו סוף ספר תורה ווייל ביי הכנסת ספר תורה ביי סיום אותיות פילן אן אן אנשי שלומינו היקרים, און יעדער איינער האט זיך זיין כתב איינער ברייט איינער גרויס איינער הויעך איינער קליין איינער דין איינער דיק, און ממילא האט עס ס'איז דארט מען אותיות מיט טשטושות דארטן, האט ער געזאגט דער חתם סופר מען זאל בודק זיין טאמער ס'איז דא אותיות מיט טשטושות איז א סימן א איד האט עס געשריבן, טאמער ס'איז מסודר גלייך איז עס א גוי. דער מסודר מסודר גלייך. ער זאגט אבער ווען מיר טאנצן נאך נישט אויף די לאגאן צושפרינגט ער אונטער איך פרעג מיט וואס? מיט די אותיות מיט טשטושות מיט דעם זינגט מען מיט דעם שפרינגט מען א מענטש דארף זיך האלטן דערהאלטן מיט חללים ביי ירידות כמו ביי עליות זיי זיך מחדש מיט דעם שפרינגט מען מיט דעם און נאר מיט דעם שפרינגט מען אזוי איז דא דא א ספינקער ווארט און געזאגט ס'שטייט אין סוף פרשת בראשית הנפילים היו בארץ

א נופל איז א מלאך, א געפאלענער קען גארנישט מער, דאס איז דאס, געפאלן ארלעדיגט. געפאלן ארלעדיגט, דאס איז אבער נאר ביי א מלאך, ביי מענטש איז נישטא דער מושג נופל, ביסט געפאלן, זיי זיך מחדש ווער א נייער מענטש. די פראבלעם איז אז בחורים האלטן זיך איין פאר מלאכים, דאס איז די פראבלעם, איז ארלעדיגט, ער איז א נופל, מען קען נישט רעדן צו אים. מוזט פארשטיין אז נפילים איז נאר א מלאך, ביי מענטש איז נישטא אזא זאך נפילים, איך ווער באנייט, דער רבינו בחיי זאגט א דבר נורא אין פרשת בראשית,

זאגט דער רבינו בחיי וילבישם, די אייבערשטער האט געוואלט ווייזן ביסט נאך א חטא, ביסט אין ירידה, איך טו דיר אן, איך בין מיט דיר ווייטער, איך טו דיר אן, דו האלטסט זיך שטארק, וילבישם, ער האט זיי אנגעטון, איך בין מיט דיר ווייטער. א מורא'דיגע לשון, דער ווילנער גאון, עס איז דא אין סידור שיח יצחק, זאגט דער ווילנער גאון, ער'ט א לשון, זאגט ער, אהבה רבה אהבתנו השם אלוקינו, ווען איז דאס געווען?

געט א לשון פון די ווילנא גאון, זאגט, שהשפעת עלינו עוד יותר טובה מבראשונה, להיות שוכן בינינו שלא היה לנו מקודם. נאך אסאך בעסער שלא היה לנו מקודם. חמלה גדולה ויתירה, ווייל ס'איז נאך א חטא ווייל ער דארף חיזוק. שטענדיג צו וויסן אז דער אייבערשטער ווארט, מען רעדט וועגן אמונה, באלד שמועסט אמונה, די ערשטע זאך אמונה אין זיך אז דער אייבערשטער ווארט אויף מיר, אויף מיר יונגאטש ווארט ער.

אז עס כאטש איז ווי צו געזאגט בלי ראשית בלי תכלית, אז א בחור וואס ווייסט נישט זיך צו מאכן א ראשית א אנהייב בלי תכלית אין וואס זעט ער נישט קיין תכלית, אז ער ווייסט נישט זיך צו מאכן א ראשית שטענדיג זיי זיך מחדש אויף דעם ווארט דער אייבערשטער אז זיי זיך מחדש בלי ראשית ער קען נישט בלי תכלית זעט ער נישט קיין תכלית ווי זאגט די וועלט ב ראשית איז ב ראשית הייבט זיך אן די תורה ב ראשית פארוואס האט אום אלף חשון זיך אנגעהויבן די זמן איז טאמער איי חשבון איז שוין געווען סוף זמן איז זייער חשבון מאכן א נייעם זמן צוויי מאל ראשית בית ראשית הייב אן פון דאס ניי די זמן על כל פנים אז אין יעדן מצב א איד זאל זיך מחדש זיין ווי מען זאגט דארטן עס שטייט נאכן חטא עץ הדעת שטייט שטייט דארטן ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי אויב די עולם געדענקט דאס שטייט אין פרשת בראשית שטייט עס, דער רבונו של עולם האט באשאפן חוה, ויבן ה' אלקים את הצלע, ויביאה אל האדם, ויאמר האדם, וואס האט אדם הראשון געזאגט, זאת הפעם עצם ה... דאס איז געווען ביים בריאה, ווען ער האט באשאפן חוה, שטייט נישט ער האט געגעבן א נאמען דעמאלטס, האט ער נישט געגעבן קיין נאמען, ווען שטייט די נאמען? דאס שטייט נאכן חטא עץ הדעת, א דרייסיג פסוקים שפעטער. נאכן חטא עץ הדעת וואס זי האט דא אנגעמאכט, שפעטער ויקרא שם אשתו חוה, ויקרא אדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי, וואס איז יעצט די נאמען? די נאמען דארף זיין דארטן, ביים בריאה, ווי קומט דאס יעצט? טא די מעשה איז אזוי, די בריאה, זי איז באשאפן געווארן צו זיין א עזר, און ליידער, חטאה והחטיאה, זי האט געברענגט א יללה לעולם, זי האט דא אנגעברענגט א יללה, האט אדם הראשון אנגעווארנט פארגעס פון דעם עבר כי היא היתה אם כל חי, דו דארפסט ווערן די אם כל חי, דא האט ער איר אנגעווארנט, יעצט חוה, יעצט נאך א חטא וועסט יעצט אנהייבן צו וויינען וועסט נישט אויפשטעלן דעם עם ישראל איז דא, כי היא היתה אם כל חי, פארגעס פון דעם עבר, שטארק זיך שטענדיג פון גלייך פון דעם מיטן עתיד, שטענדיג זיי זיי זיך יעצט מחזק, בלי ראשית בלי תכלית, אין יעדן מצב, מ'איז זיך מחזק? די בית ישראל פלעגט זאגן. אז די וואך האט די געסענט די פרשה יענע וואך סוף פרשה שטייט אלע זענען ארויס ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו אלע זענען ארויס ווי זענען ארויס ויצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען אזוי ענדיגט זיך יענע וואך וואס שטייט שפעטער ויבואו עד חרן וישבו שם די וואך איז ווער אנגעקומען ארץ כנען נאר אברהם אבינו האט דער בית ישראל געזאגט אלע זענען ארויס גיין קיין ארץ כנען אבער תרח איז די ערשטע חרן, די ערשטע שוועריקייט, די ערשטע חרון, וימת תרח בחרן, איז דארטן געבליבן, נישט געקענט דאס איז א תרח דאס, אברהם אבינו איז ווייטער געגאנגען, ס'איז געווען א חרן, מ'גייט ווייטער, מ'גייט ווייטער, מ'בלייבט נישט קיין נפילים, מ'בלייבט נישט קיין נופל. מען גייט ווייטער, ס'איז געווען צדיקים וואס האבן עס געזאגט נאך די שווערסטע זאכן מען זאל נישט געפרואווט ווערן, זאגן די די די קלויזענבורגער רב זכרונו לברכה, נאך וואס ער האט פארלוירן די שטוב מיט די קינדער דארטן ביים קריג, מיט די גאנצע וואס ער האט ער געשריגן נאכן קריג האט ער געשריגן, אז חזל זאגן דאך אין ויהי אלא לשון צער, האט ער געזאגט הוא אמר ויהי, דער זעלבער באשעפער וואס האט געזאגט דעם צער, הוא צוה ער האט געהייסן ויעמוד שטיין גוט אויף די פיס און געגאנגען ווייטער. און די שטיין איז געגאנגען ווייטער. ווייל אפגעהיטן ווערן מ'זאל נישט געפריווט ווערן, אבער אזא שטייגער, א איד זיך וויסן צו שטארקן צו ברוח צו בגשם בגוף ובנשמה, ווי די הייליגע דברי חיים צאנזער רב האט געזאגט, געשריגן אין דבר עומד לפני התשובה, ער זאגט אז מען ווייסט אז ס'איז דא זאכן וואס שטייט דאך עס העלפט נישט קיין תשובה, יא? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט דער דברי חיים דער צאנזער רב, זאגט ער די חטאים פון דור המבול וואס איז געווען די ערגסטע חטא וואס ס'זעט אויס אז ס'העלפט נישט קיין תשובה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ אויף דעם זאגן חזל אז ס'העלפט נישט, יא. פון דעסטוועגן וואס שטייט אין חזל אלע ווייסן אז די אייבישטער זאגט פאר נח זאל בויען די תיבה הונדערט צוואנציג יאר פארוואס? אולי ישובו אפשר וועלן זיי תשובה טון, נו העלפט תשובה צו נישט? ולא עוד זאגט ער, אפילו ווען ס'האט זיך אנגעהויבן דער מבול, שטייט רשי זאגט יענע וואך ויהי הגשם על הארץ, און שפעטער ולהלן הוא אומר ויהי המבול, פארוואס? ווייל ווען ס'האט אנגעהויבן אראפצוגיין איז עס אראפגעגאנגען ברחמים האט דער אייבערשטער געזאגט אפשר וועלן זיי תשובה טון, איז דרייט מען זיך גלייך איבער אויף רחמים, העלפט תשובה צו נישט? הונדערט צוואַנציק יאר ווארטן אויף די ערגסטע פושעים, דור המבול איז נישט געווען קיין אזא דור. מען האט געווארט אפשר וועלן זיי תשובה טוהן אולי ישובו און אפילו מען האט שוין אנגעהויבן נאר נישט דער די מבול איז געגאנגען ברחמים אפשר תשובה העלפט תשובה צו נישט זאגט דער דער הייליגער דברי חיים די טייטש איז אויב איז על אחת כמה וכמה וועט מיר אוודאי העלפן תשובה וועט מיך מיר אוודאי ממילא נאר די התחזקות וירק את חניכיו די וואכעדיגע סדרה וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות שטייט רב צדוק הכהן מלובלין אז אברהם אבינו האט גענומען דארטן דרײַ הונדערט און אַכצן שמונה עשר ושלש מאות די תורה זאגט נישט סתם דרײַ הונדערט און אַכצן, וואס מיינט דאס? זאגט רב צדוק אז ס'איז דא עפעס א גימטריא פון דרײַ הונדערט און זיבעצן, נישט דרײַ הונדערט און אַכצן, ווער איז דרײַ הונדערט און זיבעצן גימטריא? יאוש. יאוש איז דרײַ הונדערט און זיבעצן, זאגט ער די יסוד פון האומה הישראלית אברהם אבינו געדארפט האלטן מלחמה, וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות, די יסוד פון אונזערע אידישע פאלק, מען גייט אריבער די מספר פון יאוש, מ'איז זיך נישט מייאש. אין קיין שום מצב נישט האט אויסגעזען דא מלחמת המלכים ווער ווייסט וואס, א איד איז זיך נישט מייאש. זאגט רב צדוק א מורא'דיגע ווארט, זאגט ער, די גאנצע יצירה, ווער ס'ווייסט דאך די גמרא זאגט אז אברהם ושרה איז נישט געווען שייך בכלל אין די וועלט זאלן האבן קינדער, נישט געווען שייך בכלל אין די וועלט זאלן האבן קינדער, איז דאס געווען לאחר לאחר היאוש, און ס'איז געבוירן געווארן יצחק, איז דאס טאקע אז די גאנצע יצירה פונעם אידישן פאלק איז לאחר היאוש, ווי קענסטו זיך זאגן איך בין זיך מייאש? די גאנצע יצירה פון אומה הישראלית דאס וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר, דאס איז געווען די יצירת האומה הישראלית און ער זאגט און אזוי וועט אויסקוקן די גאולה העתידה. גאולה העתידה מענטשן וועט אויסזען אוי ס'איז נישטא יעדער איד דער רבונו של עולם מיט מיר יעדער איד דער רבונו של עולם ווארט אויף מיר נאר טאקען טאקען זיך מחזק זיין טאקע זיך א שטארק טון. די אמת א שטארקט אין אביסעלע זיין טאקע מתלמידיו של אברהם אבינו דאס אוודאי און אוודאי די בעל העיקרים זאגט עס אין מאמר ג' פרק ט"ו זאגט ער די גרויסע בעל העיקרים ער זאגט אז נאר אז ידוע אדם הראשון האט נישט געטארט עסן בהמות יא האט נישט דאס נישט קיין בהמות נישט קיין עופות נאר נאכן מבול האט מען מתיר געווען פאר נח פארוואס צו עסן בהמות פארוואס האט מען מתיר געווען נאר נאכן מבול פאר נח צו עסן בהמות די בעל העיקרים, אז דער אייבערשטער האט נישט געלאזט פאר אדם הראשון עסן בהמות, די גאנצע דור ביז נח, די צען דורות האבן נישט געטארט עסן בהמות. און ממילא, ער זאגט עס נאך א אריכות, זאגט ער, ס'האט אויסגעקומען אזא מצב, אז א מענטש האט געפילט איך בין גלייך מיט א בהמה, איך טאר אים דאך נישט אויפעסן. און דערפאר האט מען זיך געפירט ווי א בהמה. דערפאר נאכן מבול ווען נח איז געווען ריין הייליג האט דער אויבערשטער געזאגט מען דארף אנהייבן צו עסן די בהמות פארוואס מען זאל זיך אויסלערנען אז איך בין נישט קיין בהמה זיך אויסלערנען גוט איך בין נישט קיין בהמה ווייל כי בצלם אלוקים עשה את האדם איר פארשטייט וואס ליגט דא אונטער די ווערטער פון די בעל העיקרים? אונטער די ווערטער ליגט אז איינער וואס ער מיינט אז ער איז א בהמה וועט ער אנקומען צו ווערן א דור המבול צו ווערן השם ישמרינו די זאלסט וויסן די ביסט א מענטש כי בצלם אלקים עשה את האדם די זאלסט וויסן גלייבן אין זיך די אייבערשטער איז פארנומען מיט מיר איך בין בצלם אלקים עשה את האדם איבער דאס א ווארט א ווערטל א ווארט ווערטל אז ס'איז געווען די תיבה איז געווען דריי דריי שטאק אונטן איז געווען דער זבל אין מיטן איז געווען דער מענטש אינמיטן איז געווען די חיות, אויבן איז געווען די מענטשן. ווער ס'געדענקט די גמרא אין סנהדרין, שם בן נח האט געזאגט פאר אליעזר אז ער איז געווען די גאנצע צייט פארנומען מיט די חיות, ער האט געדארפט די גאנצע צייט געבן צו עסן, פֿיר און צוואַנציק שעה, מען האט געדארפט, זיי האבן נישט, זיי האבן נישט געהאט קיין מנוחה טאג און נאכט. איז די מעשה איז, ווי זענען זיי געווען די גאנצע טאג? אין די צווייטע שטאק. איז וואס האט מען געדארפט בכלל א דריטע שטאק. א א א. אין די וועלט זאגט ער א ווארט א ווערטל, אז וואס? ווייל דו זאלסט געדענקען אז דו ביסט נישט קיין בהמה. דרייט זיך צו מיין ארום א גאנצע סעקונדע, דו ביסט נישט קיין בהמה, געדענק אז דו ביסט נישט קיין בהמה. געדענק, דו וועסט פארשטיין כי בצלם אלקים עשה את האדם. געדענק דו ביסט נישט קיין בהמה און ממילא מיינט עס ארום און ארום אביסעלע זיך אביסעלע זיך טאקע גודר זיין אביסעלע גודר גדר ועומד בפרץ זיך טאקע נישט פירן ווי קיין בהמה א איד, מיט דעם איז די אידישע פאלק נוצר געווארן. על איי משפטי קדוש, ווי האט ער געזאגט, איינער וואס איז משפיל די אויגן ער איז א קדוש. יעצט א א געוואלדיגע זיסע ווארט פון רב צבי מאיר זילבערבערג, זאגט א זיס ווארט, און זאגט אז די די און גערעדט אזוי וועגן די נסיון פון דעם דור אזוי וועגן די כלים, די כלים, האט ער געזאגט אז אז ס'איז געווען אויפן צענטן שטאק, צענטע שטאק, א מאמע אהיים געקומען, צענטע שטאק, און זי טרעפט דארטן א אינגל שטייט אויפן מעקה. אויפן מעקה שטייט דאך א אינגל, פוי! קענסט דיך פארשטעלן פון צענטן שטאק דער אייבישטער זאל אפהיטן, ביז א מינוט השם ישמרינו, א שמע ישראל וואס קענסטו זאגן יעצט? זי האט זיך איינגעהאלטן שטילערהייט, נישט געמאכט קיין קולות, זי מאכט איין קול פאלט ער אראפ, איין קול פאלט ער אראפ, זי האט געהאט שכל, שטילערהייט גענומען דעם קינד און אים אראפגענומען, אראפגענומען דעם קינד, אה ברוך השם. אראפגענומען. שוין. זאגט אים, זי האט אים אראפגענומען, זי האט, די מאן איז אהיימגעקומען און זי האט אים געזאגט, מארגן גייט עס זיין א מעקה ביז אויבן, ביזן דאך. מארגן! גיב א קוק, השם ישמרינו, כ'האב אזא מעשה, מארגן דא. מארגן קומט אריין מארגן, איז די זעלבע מעקה געבליבן. די זעלבע מכה, ס'איז נאר געווען א צעטל אויפן טיש, א בריוו פון א רב, א הוראה, א פסק פון א רב, אז די מעקה דאס האט דעם שיעור. ס'האט דעם שיעור, מ'דארף נישט העכערן. דארף נישט העכער. האט אים געזאגט רבונו של עולם ווער ווי קומט דא אריין א רב אינמיטן האסט נישט געזען מענטשן פאלן דא? ווי קומט דא אריין א רב אינמיטן האסט נישט געזען א מענטש גייט דער אייבישטער זאל אפהיטן וואס האסט אריינגעמישט דא דעם רב בכלל? טא דאס איז די בילד פון דעם דור, ער ברענגט עס נאך א הכשר אויף דעם כלי, ער האט נאך א הכשר פון א רב, ווי קומט אריין דער רב דא? זעהסט נישט רבים חללים הפילה ווי מענטשן פאלן דא שטיקער שאול תחתית דער אייבישטער זאל אפהיטן, ווי קומט דא אריין א רב דא אין בילד? געווען ביי אונז אין בית שמש דארטן איינער מבני החבירה ר' אברהם קויפמאן הייסט ער. רבי אברהם קויפמאן, ער ארבעט אין א פלאץ פון חומרי בניה, חומרי בניה, מען פארקויפט דארטן ציגל, אייזן, די אלע מיני זאכן, מען פארקויפט דארט די אלע זאכן, איז געווען עפעס לעצטנס האט מען דארט מודיע געווען מען האט שוין נישט מער אים קיין ארבעט, אויב ארבעטן האט מען פאר אים ארבעט נאר מיט א טאבלעט, מיט א טאבלעט, זאגט ער ניין איך ארבעט נישט מיט דעם, איך האב א טעלעפאן, א כשר טעלעפאן, איך נעם דאס נישט מיט מיר בשום פנים ואופן נישט. וועסט פארלירן דיין פרנסה, בסדר, איך האב קינדער, איך האב מיין לעבן, ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט, דער אייבישטער, בשום פנים ואופן נישט, שוין, א קלוגע אינגערמאן, א הערליכע אינגערמאן, שוין, למעשה, זיי האבן אים געטראפן, איין זאך האבן זיי אויף אים, וואס? ארבעטן אויף א מנוף, אויף א קרעין, אויף א קרעין, א לאסט מאשין, א הויעכע, און אלע קענען אים אין בית שמש, רבי אברהם קויפמאן, אינגערמאן, אויף א קרעין, אויף א מנוף, אויבן אויף א לאסט מאשין.

די לשון רב נתן אין אבות רב נתן רב נתן אומר אל תרחיק מדבר שאין לו קצבה זאג איך קען נישט אין לו קצבה הייב אן דער אייבישטער קען דיר מיט דיין יצר הרע מיט דיין יצר טוב מיט אלס צוזאמען ער בעט דיר הייב אן קוי אז ער הייב אן פארשטייט זיך רבותי למען השם חזקו ונתחזקה די ערשטע יסוד פון דעם אומה ישראלית איז דאך די אמונה די ליכטיגע אמונה ווי אזוי זאגט ר' מענדעלע וויטעפסקער ר' ר' מענדעלע וויטעפסקער זאגט אז די עשרה נסיונות זאגט די עיקר נסיונות וואס איז אין אמונה יא די אייבישטער זאגט אים לך לך ער גייט דארטן ס'ווערט א רעב און ער האלט זיך מיטן אמונה דער רבונו של עולם זאגט אים גיי כי ביצחק יקרא לך זרע שפעטער זאגט ער אים עקידה די נסיונות אין אמונה דאס איז די עיקר נסיונות א שטייגער א מענטש איך האב אזויפיל געדאווענט ר' די מגן דוד חותם איז נישט געקומען איז די נישט געווארן אמונה זאגט היינט עפעס היינט עפעס נוהג אין די בתי מדרשים זיי מאכן געלט אין בתי מדרשים עפעס א נייע זאך ווי די עולם קומט אריין מאכן געלט איז קומען זיי מיט א קרעדיט קארד אויך יא מיט א קרעדיט קארד און דער מציאות איז אזוי איינער געפרעגט אבער דער מענטש זאגט אז די מצב אזוי איינער וואס האט דער וואס האבן זאגט ער במציאות וואס האט געט א שקל שקל, צוויי שקל. מיט א קרעדיט קארד זאגט ער געט מען קיינמאל נישט קיין שקל. ס'געט פינף שקל אדער צען שקל, ס'האט נישט קיין טעם. א קרעדיט קארד האט נישט קיין טעם א שקל. אדער פינף אדער צען אדער צוואנציג. מען זאגט אזוי איז אויך ביי תפילה, אויב דו זעסט מען געט דיר גלייך איז נאכנישט, אויב מען געט דיר נישט גלייך איז טייטש אז מען גיט דיר א גרויסע סכום, אז מען געט דיר אסאך מער. אז מען געט דיר נישט גלייך, ס'זעט דיר אויס ביסט נישט נענה געווארן, דעמאלטס איז אסאך מער די סכום. איז קרעדיט קארד. אז דער רבונו של עולם האט אריינגעשיקט אין בית מדרש ביים דאווענען זאלסט וויסן, אפילו זעסט נישט נאכן דאווענען איז נענה געווארן, ער האט אריינגעשיקט די סומע ביי קרעדיט קארד איז נאך אסאך מער. על כל פנים, אין יעדע זאך אזוי צו וויסן מיט די אמונת איתן אין בורא עולם.

אברהם אבינו! ביי יצחק איז עס נישט קיין נסיון? זיך אויסשפרייטן די האלז מען מען גייט מען גייט זיך דא לאזן שעכטן? פארוואס איז נישט מייחס אביסל צו צו יצחק אבינו די נסיון פון עקידה? די צוויי שאלות פרעגט ער, איין שאלה נאכאמאל, פארוואס ווערט נישט אור כשדים דערמאנט אין די תורה? א מענטש אריינגיין אין פייער דאס איז נישט דערמאנט אלס עשרה נסיונות? און ווייטער פארוואס ביסטו נישט מייחס די נסיון פון עקידה אויף יצחק'ן? פארוואס הייסט עס פון עשרה נסיונות נאר פון אברהם אבינו?

מען גייט גלייך צום כסא הכבוד, ס'איז נישט געווען דער נסיון אזוי גרויס. וואס איז געווען דער נסיון ביי אברהם אבינו ביי די עקידה? א נסיון זאגט ער אין אמונה, ווייל דער אייבערשטער האט דאך מיר געזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע, און יעצט זאגט ער מיר גייען נעמען עקידה, און וואס טוט זיך דא? נישט פרעגן קשיות, דאס איז דער נסיון געווען, זיך גלייבן מיט אמונת איתן, נישט פרעגן קשיות, זיך האלטן מיט די אמונה, וואס איז געווען דער סוף זאגט ער? זאג איך דיר וואס שטייט אין זוהר הקדוש, אז יצחק אבינו ביז צו די עקידה האט ער נישט געקענט האבן קיין קינדער, זיין נשמה איז געווען מסטרא דנוקבא, נישט געקענט האבן קיין קינדער. ביים עקידה, דעמאלטס איז פרחה נשמתו, ווי? די נשמה דסטרא דנוקבא איז אריינגעפלויגן אין דעם אייל, און האט געקריגן דעמאלטס א נשמה מסטרא דדוכרא. ביז דעמאלטס האט ער נישט געקענט האבן קיין קינדער. עס איז זיין נשמה אריינגעגאנגען אין דעם אייל, און פאר דערפאר נעמט מען א שופר פון א אייל, פארוואס נעמט מען פונעם אייל? ווייל דארטן איז געווען עקידת יצחק, דארט האט מען גע'שחט'ן די נשמה פון יצחק אבינו כביכול, כביכול פון סטרא דנוקבא, דאס איז אריינגעלאפן אין אייל, און דאס איז כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח, דער שופר נעמט פאר דעם שופר. בכל אופן, זאגט ער קומט אויס אז ווי דו האסט די שאלה אין דעם מינוט דארטן איז געווען באהאלטן דיין תשובה. די שאלה איז געווען אז דער אייבערשטער האט מיר געזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע, וויאזוי זאגט ער מיר יעצט עקידה, פונקט פארקערט, נאר דורך די עקידה האט געקענט קומען די כי ביצחק יקרא לך זרע. אזוי קוקט אויס די גאנצע תהלוכות החיים. אין די אלע פלעצער וואו דו האסט די שאלות דארטן און נאר דארטן איז באהאלטן דיין גוטס, דו זאלסט נאר וויסן ווי דו פארשטייסט יא און ווי דו פארשטייסט נישט, ווי די אגרא דכלה, און דער היכל הברכה, רבי אייזיקל קאמארנער זאגן די וואך, והאמין בשם, נישטא קיין יוד נאכן מ'. נאכן מ' קומט נארמאל א יוד, אמונה קומט והאמין, דארף קומען נאכן מ' א יוד, ס'איז נישטא קיין יוד, פארוואס? זאגט ער ווייל שטייט אין זוהר הקדוש יוד דא חכמה, אמונה איז אן קיין חכמות, אמונה אן חכמות, פארשטיי נישט, ווייס נישט, דו זאלסט ארבעטן אן קיין פארשטיין, דו פארשטייסט נישט, דו ווייסט נישט. הנהגה פון רבינו שליטא. מ'האט געפרעגט אמאל דעם בריסקער רב א שאלה וועגן אויפשטעלן א בית חינוך לבנות, א בית חינוך פאר מיידלעך, אין א פלאץ וואס איז דארטן נישט געווען, ס'איז א פרייע פלאץ געווען, אין א פרייע פלאץ האט מען געוואלט אויפשטעלן א בית חינוך פאר מיידלעך, מ'האט געפרעגט דעם בריסקער רב צו מ'זאל עס מאכן צו נישט, האט ער זיי דערצעלט א מעשה, ער האט געזאגט ס'איז געווען עפעס א מיידעלע, וואס די מיידעלע,

און די תפילות האט געהאלפן, תפילות מעומק הלב העלפט, און ס'איז טאקע נישט אנגעקומען קיין נפש חיה אין געשעפט. זאגט דער בריסקער רב, ס'איז געווען לעת ערב ביי דער ערב, און ס'איז פארנאכט, האט זי געטראכט צו זיך, די מיידל, ס'וועלן באלד קומען צוריק די עלטערן און זען מ'האט גארנישט פארקויפט, און זיי מיינען כ'האב נישט געעפנט די געשעפט, און זיין אין כעס אויף מיר פארוואס כ'האב נישט געעפנט די געשעפט. תוך כדי מחשבה ווי זי טראכט אזוי, איז איינער אריינגעקומען אין געשעפט. איינער אריינגעקומען אין געשעפט און האט געבעטן עפעס א חפץ, און זי האט דאך נישט געוואלט מחלל שבת זיין, האט זי ארויפגענומען דעם פרייז פונעם חפץ, למשל א חפץ וואס קאסט פינף שקל, האט זי געזאגט ס'קאסט צוואנציג שקל, איז ער ארויסגעגאנגען מיט עפעס וואס איז געווען צוקאכט, וואס צוואנציג שקל? ער איז גלייך ארויס פון געשעפט. יענער האט געדארפט וויכטיג דעם חפץ, איז נאך אפאר מינוט איז ער צוריק געקומען, זאגט ער, מוז עס האבן בסדר, איך געב צוואנציג, האט זי געזאגט ניין ניין ניין, אנטשולדיגט ס'איז פופציג,

האט יענער געזאגט, ניין, איך בין א אמת'ער מענטש, מיין ווארט איז א ווארט, ס'איז דא אזעלכע מענטשן, ווייסט דאך, א ווארט איז א ווארט, איך האב געזאגט צוויי הונדערט איז צוויי הונדערט, און ער האט געגעבן צוויי הונדערט. שוין. זיי קומען צוריק די עלטערן, זיי זעען ווי דו פארקויפסט איין חפץ פאר צוויי הונדערט שקל, וואס טוט זיך דא? האט זי דערציילט די גאנצע מעשה. זי האט דערציילט די גאנצע מעשה וואס איז געווען מיט די, און די עלטערן זענען געווארן אזוי אנטציקט, דאס הייסט אמונה אין שמירת שבת וואס דאס האט געמאכט, די אמונה, האבן די עלטערן אנגעהויבן צו היטן שבת, און ביז זיי האבן חוזר געווען בתשובה שלימה לפניו יתברך. די מעשה האט דער בריסקער רב דערציילט ווען מען האט אים געפרעגט וועגן אויפשטעלן א בית חינוך לבנות אין א פלאץ וואס איז נישטא קיין שומרי תורה ומצוות דארטן, האט ער געזאגט קוק, קענסט נישט וויסן פון איינעם די תשובה וואס האט צוריק געברענגט א גאנצע משפחה, אבער איך רעד דא אלס דעם ענין ווען א איד לעבט מיט אמונה, מיט אמונת חסד אין בורא עולם, אמונה אן קיין חכמות, אמונה אינעם אייבערשטן, דו פארשטייסט נישט אלעס, דאס איז טאקע אמונה אן חכמות, אונז פארשטייען מיר נישט אלעס, קענסט נישט פארשטיין אלעס. ידוע, געווען ביים שפת אמת, איז געווען אמאל א איד, וואס האט געהאט נעבעך שווערע חובות, צובלוטיגט מיט חובות, און ער איז אריין געגאנגען פרעגן דעם שפת אמת א שאלה, ער וואס? ער האט געהאט עפעס א נכס, וואס ער האט געוואלט דעם נכס פארקויפן, און ער האט אים געזאגט כ'וועל פארקויפן דעם נכס, כ'וועל קענען באצאלן די חובות, און אנהייבן צו אטעמען, האט דער שפת אמת געזאגט, יאך, יאך זאג דיר עס נישט פארקויפן, ווי איינער זאגט איך בין דיר עס נישט מייעץ צו פארקויפן, יאך זאג דיר עס נישט פארקויפן. ס'איז אריבער א תקופה, ער האט זיך ווייטער געמוטשעט, ער האט געזען ער געט זיך נישט א עצה, ער קען נישט אטעמען דא פון די חובות, ער איז אריינגעגאנגען נאכאמאל צו שפת אמת, האט שפת אמת נאכאמאל געזאגט, יאך זאג דיר עס נישט פארקויפן, ווי איינער זאגט איך בין דיר נישט מייעץ. ס'איז אריבער א צייט, די קינדער האבן געזען ווי די טאטע מוטשעט זיך, מ'קען נישט דא, זענען געגאנגען די קינדער, זיי האבן גענומען די נכס, מ'האט עס פארקויפט, מ'האט פארקויפט דעם נכס, און מ'האט אנגעהויבן צו אטעמען, ס'האט זיך אנגעהויבן דארטן אטעמען. באצאלט די חובות, און אריבער א צוויי וואכן האט די טאטע אויפגעהערט צו אטעמען און איז אוועק פון די וועלט, די טאטע אוועק, און די קינדער אריינגעגאנגען צום שפת אמת זאגן אז די טאטע איז אוועק, ער זאגט וואס די טאטע איז אוועק, האט ער געפרעגט וואס איז מיטן נכס, מ'האט פארקויפט דעם נכס, אזוי פרעגט דער שפת אמת, מען זאגט יא, עס איז נישט געווען קיין ברירה, מען האט געמוזט פארקויפן, האט ער געזאגט מען האט נישט געדארפט פארקויפן. האט דער שפת אמת דעמאלטס געזאגט, יאך טייטש זיך די גמרא, יאך טייטש זיך די גמרא, די גמרא זאגט אין ביצה ל"ב שלושה חייהם אינם חיים, ס'איז דא דריי וואס זייער לעבן איז נישט קיין לעבן, ואלו הן, איינער וואס איז מצפה לשלחן חברו, ער דארף צוקומען צו יענעמ'ס טובות, א מצפה לשלחן חברו, און מי שאשתו מושלת עליו, און מי שיסורין מושלין בגופו. האט ער געזאגט דאכט זיך די גמרא שלושה חייהם אינם חיים אז ס'איז דא אזעלכע וואס זייער גאנצע לעבן קריגן זיי נאר פונעם אינם חיים מען האט נישט געדארפט פארקויפן זיין גאנצע לעבן האט ער נאר געקריגן פון די אינם חיים פון די מוטשעריי מען האט נישט געדארפט פארקויפן אה מען אן קיין חכמות איר פארשטייט נישט די אייבישטער זאלן אלע האבן חיים טובים ומתוקים יא אלע זיס לעבן אבער א מענטש גייט אריבער א שוועריקייט ווי ס'איז געווען אמאל ביים סטייפלער איינער האט אמאל אריינגעגאנגען צום סטייפלער און האט אים געזאגט אוי ער גייט אריבער אזעלכע מוטשערייען ער פילט נישט קיין טעם אין לעבן ער איז זיכער נישט, ער פילט נישט קיין טעם אין לעבן. און דער סטייפלער האט געזאגט, דיין פראבלעם איז, ווער האט דיר בכלל צוגעזאגט אז דו דארפסט לעבן? דו רעדסט זיך איין אז דו דארפסט זיכער לעבן. און דו טענה'סט אז דו גייסט אריבער מוטשערייען דו האסט נישט קיין טעם אין לעבן. אפשר האט זיך שוין דיין לעבן געענדיגט, דו האסט שוין נישט קיין זכות צו לעבן, און דיין גאנצע לעבן איז נאר וועגן דעם מוטשערייען? ער איז ארויסגעגאנגען, זיין גאנצע מהלך מחשבה האט זיך געביטן ביי אים. זיין גאנצע מהלך מחשבה. א מענטש רעדט זיך איין, ער האט טענות, ווי דו ווייסט דאך נישט וואס דא גייט פאר. אים און די אייבישטער זאל האבן א לאנג לעבן און זיס לעבן און לעכטיג לעבן. א מענטש גייט אריבער א שוועריקייט, ער ווייסט, ער פארשטייט דאך נישט וואס דא טוט זיך. ער ווארט נאר זען, נו, לאמיר שוין זען וואס איז דא ארויסגעקומען מיט א דבר טוב, נו, לאמיר שוין זען איבער א פרשה, אפשר טוט עפעס זיין מיט מיר עפעס דא. פארשטייט גארנישט. הרב שך פלעגט דערציילן אז ס'איז געווען ער האט עס געדענקט אויך אז ס'איז געווען ביי רבי איסר זלמן מעלצער איז געווען א איד וואס איז פלעגט קומען יעדן מוצאי שמחת תורה דארטן שפרינגען און טאנצן דעם אויף קדש את שמך על מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך ברוך המקדש שמו ברבים האט ער געשפרינגען און געזינגען די ניגון וואס ווער האט ארויסגעגעבן די גר צדק פאטאצקי איידער מ'האט אים אריינגעווארפן אין פייער האט ער ארויסגעגעבן דעם ניגון און דער איד האט געפלעגט ביי רבי איסר זלמן מעלצער מוצאי שמחת תורה שפרינגען דעם ניגון קדש את שמך על מקדישי שמך דא האט ער געזאגט אזוי אז דער איד האט געהאט איין איינציג טאכטער א בת יחידה און זי איז געווען לא עלינו זייער קראנק און ער האט זיך געמוטשעט מיט איר טאג און נאכט טאג און נאכט יומם ולילה דער עולם האט געוואוסט עפעס אזוי לאנגע צייט גאר לאנג ביום מן הימים די טאכטער איז אוועק. האט ער געזאגט א חודש שפעטער איז ער אוועק די טאטע אוועק האט רבי איסר זלמן דעמאלטס געזאגט ער געזאגט האט רבי איסר זלמן געזאגט אז ביז היינט האט מען אלע געמיינט אז די טאכטער לעבט נאר בזכות דעם טאטן אבער איצט האט מען געזען אז די טאטע האט געלעבט בזכות דעם טאכטער א טאטע האט געלעבט ווייל ווייל די טאכטער האט אים געדארפט האבן אונז פארשטיי מיר נישט קיין חשבונות של מעלה. זאלן אלע מ'זאלן נאר לעכטיג און זיס, אבער די חשבונות של מעלה אונז פארשטייען מיר נישט, מיר מיינען נאר א ווארט מען זאל נישט וויסן, מען זאל אפגעהיטן ווערן, ער האט א לשון אין ספר חסידים שטייט אין אות תקפ א, די א זאך וואס טייטש אונז פארשטייען מיר נישט דא, אין ספר חסידים אות תקפ א זאגט ער יש בין אבות שפודים את אביהם, זיי לייזן אויס דעם טאטן וואס טייטש, שלפעמים מתים הבנים שהם קטנים, איז געשטארבן די בן זה הכל עצבים זענען צובראכן ואינם יודעים זאגט די ספר חסידים כי באמת נגזר על האב או האם שיהיו מתים ועצבון זה מצילו ממיתתם מ'האט גענומען דעם קינד ווייל דאס זאל מציל זיין פון די מיתה האב או יא דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך דו פארשטייסט וואס דא די אלע לעבן און געזונט זיין אבער אלע אבער נאר פארשטיין אז א לשון ווי די זאגט דער רבי רבי פנחס'ל קאריצער מי שחי באמונה

פרייליכסטע וויי פארזיכערט אין אייבערשטן, ווי האט געזאגט דער חזון איש פאר ר' שמערל גרינעמאן, אלע גייען דאך אריבער דער וועלט, איינער לאך עליה איינער וויין עליה, מען קען אריבער גיין לאך עליה, פארוואס אריבער גיין וויין עליה? יענץ טאך א לאך עליה, מיטן אייבערשטן, ווי חי באמונה ולבו בטוח ביי דער קול, דער מאמר נורא, רבותי הערט א מאמר, איך האב נאכנישט געזען אזא מאמר נורא, וואס דאס הייסט אמונה ווי די מאמר א מאמר נורא וואס דער דברי ישראל ברענגט די וואך, מאמר נורא, נורא נוראות. די וואך שטייט אין מדרש אז ווען אברהם אבינו איז אנגעקומען צו פרעה שטייט וינגע ה' את פרעה על דבר שרה אשת אברהם הערט א מאמר נורא עס שטייט אין מדרש דער מדרש זאגט כל אותו הלילה וואס זי איז געווען דארטן פארמאכט ביי פרעה כל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת שרה אמנו איז געווען שטוחה על פניה זיך געוויינט צום אייבערשטן ואומרת רבונו של עולם אברהם יצא בהבטחה אברהם אבינו איז ארויסגעגאנגען מיט א הבטחה האסט אים צוגעזאגט ואעשך לגוי גדול ואברכך ואברכם ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה אברהם אבינו איז ארויסגעגאנגען מיט א הבטחה ואני מיר האסטו נישט צוגעזאגט ואני יצאתי באמונה ואברהם מבחוץ אברהם איז אינדרויסן ער איז נישט אין די צרה ואני בתוך הסירה איך בין דא פארמאכט ביי פרעה אין צימער נאכאמאל, כל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת, רבונו של עולם, ווי קען פארקומען אברהם יצא בהבטחה? ער האט געהאט הבטחה ואני יצאתי באמונה, ואברהם מבחוץ, ער איז נישט אין פעקל ואני בתוך הסירה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, זאגט די גמרא, זאגט די מדרש, אמר לה הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה, כל מה שאני עושה מאך איך נאר וועגן דיר, והכל אומרים על דבר שרה אשת אברהם. הערט א מאמר נורא וואס ער זאגט, ער זאגט איך פארשטיי נישט, וואס האט עפעס שרה אמנו געשריגן? זי שרייט רבונו של עולם, אברהם יצא בהבטחה ואני באמונה, ואברהם בחוץ ואני בתוך הסירה, יא, אברהם האט געהאט הבטחה, דערפאר איז ער אינדרויסן? דו האסט נישט קיין הבטחה, ביסטו אינעווייניג, וואס איז דא שווער צו פארשטיין? וואס האט זי געטענה'ט? אברהם אבינו האט געהאט הבטחה, איז ער אינדרויסן, דו האסט נישט קיין הבטחה, ביסטו אינעווייניג. דער מאמר נורא, שרה אמנו האט געשריגן צום אייבערשטן, איך ווייס דאך דעם אמת, אז ווען א איד גלייבט אין דיר איז אסאך מער ווי דיין הבטחה, ווי הבטחה פון בורא עולם, א מענטש גלייבט איז גרעסער, האט זי געפרעגט איז ווי קען פארקומען אזא זאך אז אברהם בהבטחה און ער איז אינדרויסן און איך בין ארויס מיט אמונה איך בין אינעווענדיג, ס'קען דאך נישט פארקומען, איך ווייס דאך דעם אמת אז אמונה אין אייבערשטן איז מער פון הבטחה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה, יא יא, אמונה איז גרעסער פון הבטחה, והכל אומרים על דבר שרי אשת אברהם, זכות די אמונה. שטעלט זיך פאר רבותי, זאל קומען אליהו הנביא דא און צוזאגן פאר איינעם וואס איז לא עלינו נישט געזונט, ער זאגט אים איך זאג דיר צו ווערסט געזונט האב נישט דאגה, ער וועט ווערן פרייליך יא. עס וועט קומען אברהם אבינו זאל צוזאגן דעם בחור דארטן פון אַכט און צוואַנציק יאר ווערסט א חתן איך זאג דיר צו. ער וועט ווערן פרייליך יא. ער וועט זאגן אברהם אלי' הנביא וועט קומען דארטן צום צום צום גרעסטן בעל חוב דארטן ער איז צושמעטערט איך זאג דיר צו גייסט ארויס פון אלע חובות ווערסט ווערסט צוריק א גביר. ער וועט ווערן פרייליך יא. רבותי נישט אלי' הנביא די אייבישטער אליין האט צוגעזאגט. די אייבישטער אליין. זאגט ער אמונה איז גרעסער פון הבטחה, אמונה אין אייבערשטן און דאס האט שרה אמנו געטענה'ט און דאס האט איר דער אייבערשטער געזאגט זאגט ער דו ביסט גערעכט, כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה נאר בזכות האמונה, ס'איז גרעסער פון הבטחה, והכל אומרים על דבר שרה אשת אברהם פון הבטחה פון אייבערשטן. הערט א לשון וויאזוי ער זאגט כלשונו, ומכאן יש להוכיח זאגט ער, שכח האמונה איז גדול יותר מן ההבטחה, הבטחה פון רבונו של עולם, רבותי, אמרתי לחבר, גייט צום צדיק זענען מיר הבטחה, ער וויל א, ניין ער וויל הבטחה, הבטחה, הבטחה, רבותי איך רעד נישט פון הבטחה, מ'רעדט הבטחה פונעם אייבערשטן, אמונה איז גרעסער, יעצט ווערט ער, מכאן יש להוכיח שמכח אמונה גדול יותר מן הבטחה, ער זאגט אז נישט האט נישט קיין שום הבנה דער מדרש, ואם הקדוש ברוך הוא מייטיב למי שמבטיח אותו, מכל שכן למי שמאמין בו. וזו הייתה טענת שרה זאגט ער, וואס איז געווען די טענה פון שרה אמנו אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה שהיא גדול מהבטחה ולבסוף אברהם הוא בחוץ ואני בתוך הסירה ווי קען דאס זיין? השיב לה הקדוש ברוך הוא כן הוא האמת דו ביסט גערעכט וכל מה שאני עושה בשבילך אני עושה הוא בשביל האמונה שבך שהיא גדולה מן ההבטחה שהבטחתי לאברהם דיין אמונה איז גרעסער פון די הבטחה וואס איך האב צוגעזאגט כביכול והכל אומרים על דבר שרי היינו על דבר האמונה כאמור ודי למבין. כ'מיין דער עולם וואלט זיך דא באגעניגט אפילו מיט הבטחה פון שרה אמנו, הא? הבטחה פון שרה אמנו קומט ווי זאגן הבטחה וועל זאגן הא? עולם וואלט געווארן גליקליך, יא? שרה אמנו, הערט וואס שרה אמנו האט אונז אויסגעלערנט, וואס דער רבונו של עולם האט אויף דעם געשריגן והכל אומרים על דבר שרי אשת אברהם. א אמונה איז גרעסער פון הבטחה פון אייבערשטן. געב מיר א הבטחה, וויפיל וועסטו צאלן פאר א הבטחה פון צדיק הדור, הא? זיך לאזן קאסטן אפאר מיליאן, א צדיק הדור דיר צוזאגן? לאז זיך, לאז זיך קאסטן אביסל בלוט צו אמונה צום אייבערשטן, ארויסלאזן די גאנצע אפיקורסות און גלייבן אין אייבערשטן, און זיין מי שחי באמונה, ווי ער זאגט דער רבי פינחס'ל קארעצער מי שחי באמונה, וליבו בטוח באלוקיו, אזי הקדוש ברוך הוא מושיעו באופן שלא יעלה על הדעת, באופן שלא יעלה על הדעת. ווער? איך אויכעט? איך קען דאס אויכעט? אויף דעם האט שוין מאריך געווען אנהייב שיעור אז דא שטעקט די ערגסטע אפיקורסות ווען די מענטש מיינט איך נישט, איך האב נישט קיין השגות נח איש צדיק תמים היה בדורותיו האבן נישט קיין השגות, איך האב נישט קיין השגות, שטייט אין זוהר הקדוש יענע וואך פארוואס האט יא נח האט ארויפגעברענגט עולות אויפן מזבח נאכן מבול, גייט אריינקוקן אין זוהר הקדוש, אבער דאס איז וואס שטייט דארטן אז נח נח האט געהאלטן. עולה מכפר על הרהור הלב, און נח האט געדארפט עפעס א כפרה אויף הרהור הלב, פארוואס? ווייל נח האט געהאלטן, אםמ, אפשר אריינגיין אין תיבה, אפשר געראטעוועט געווארן פון מבול, מיט וואספארא זכות האב איך צו ארויסצוגיין פון תיבה? אה, דו ווייסט נישט אז יעדע איד איז די אייבישטער מיט אים? אז דו האסט נישט קיין זכותים? אויף דעם האט געדארפט א עולה לכפר על הרהור הלב? רבונו של עולם יעדע איד וואס גלייבט אין אים, ווער האט השגות אין נח איש צדיק, אבער די מדרש זאגט דאך אפילו רשע ובוטח בה' חסד יסובבנו, גרעסטער פון הבטחות אין בורא עולם.

די גאנצע ספר משלי רעדט אויף מידות הנפש, ובטרם ידבר עליהם הקדים לדבר בפרשה הזאת פרק ג' על תיקון דברי השכל, ער האט א לשון ראשונים כמלאכים, זאגט ער פארוואס? פארוואס פרק ג' על תיקון דברי השכל? ווייל שיאמין בהשם יתברך ויבטח בו, שיאמין בהשם יתברך ויבטח בו, ולא ישען על בינתו, איינס, און ושלא יהיה חכם בעיניו, זיי נישט קיין חכם בעיניו. זאגט ער וכן כל הפרשה הזאת על האמונה ועל הבטחון, זאגט ער ועל כן, זאגט דער רבינו יונה, הקדים להזהיר על אלה בפרשה הזאת דא, פרק ג', ווייל כי שלימות האמונה ראוי להקדים לכל, דאס איז די ערשטע זאך שלימות האמונה, פאר אלץ, ספר משלי רעדט אויף תיקון הנפש און אלץ, די ערשטע זאך שלימות האמונה ראוי להקדים לכל. אנהייב תורה איז אמונה, לך לך, אברהם אבינו ראש למאמינים והאמין בה'. און אזוי די לשון הרמב"ם פירוש המשניות מסכת ברכות דער רמב"ם זאגט, כי יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו. יקר בעיני אויסצולערנען א עיקר מעיקרי הדת און אמונה, יותר מכל אשר אלמדהו, אמונה אין דעם אייבערשטן, אמונה אין דער אייבערשטער מיינט,

זאגט די מלבים, אבער ולא תאמר, עס שטייט דאך הרימותי ידי, זאגט ער ולא תאמר, די האנט זאל נישט זאגן אני העשרתי את אברם, זיך נישט איינרעדן אז ס'איז מיין השתדלות, זיי וויסן ס'איז נאר דער אייבערשטער אליין, כי לבדו עשה ועושה ויעשה, ולא תאמר, די האנט זאל נישט זאגן אני העשרתי את אברם, איך זאל זיך נישט איינרעדן אז איך בין דא עפעס. א איך האב מיט מיין השתדלות האט עס געמאכט חלילה וחלילה זיך נישט איינרעדן און ער ברענגט א מעשה עס שטייט אין חובת הלבבות שער הבטחון פרק ז' כבר מ מעשה בחסיד אחד ששאל על שכנו הסופר געהאט א שכן א סופר שהיה מתפרנס מכתיבת ידו האט געשריבן האט דער שכן אים געפרעגט דער חסיד אים פרעגט וואס הערט זיך מיט דיין פרנסה האט דער חסיד אים געענטפערט שלומי טוב כל עוד ידי שלמה, כל זמן ווייל ער איז דאך געווען א סופר, כל עוד ידי שלמה, זאגט דער חובות הלבבות לערב היום נגדעה ידו. סוף טאג איז ער אפגעהאקט פארוואס? ווייל ער האט בוטח געווען אין האנט. דאס וויסן נאר איין אייבישטער. אזוי עס אריינלייגן אין קאפ, דאס איז די האנט, דאס איז די קאפ, די פיס, איינער רעדט זיך איין ס'איז זיין קאפ, איינער רעדט זיך איין ס'איז זיין האנט, איינער רעדט זיך איין זיין פיס, ארום און ארום! ווי טייטשט די גמרא אין ברכות י ג אויף די וואכעדיגע סדרה תנא בר קפרא? שטייט די וואך ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם תנא בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה פארוואס? פארוואס עובר בעשה? וואס איז געשען? את אברהם אברם? זאגט ער אזוי אברם ראשי תיבות רבות מחשבות בלב איש רבות מחשבות בלב איש ראשי תיבות אברם דער באשעפער האט אים צוגעלייגט א היי, אז א איד וויל געדענקען דעם ענין השגחה, די היי איז עצת השם היא תקום, היא, היא ווייל עס שטייט דאך אין של"ה קדוש אז א מענטש דארף וויסן אויף יעדע זאך צו זאגן, סיי ביי דבר גדול סיי ביי דבר קטן, אויף יעדע זאך זאל ער זאגן אם ירצה השם, זאגט דער של"ה קדוש וואס טייטש עצת השם היא תקום היא ראשי תיבות אם ירצה השם, היא ראשי תיבות אם ירצה השם, דאס איז די טייטש. אז ביז היינט איז געווען אברם רבות מחשבות בלב איש, יעצט האט מען צוגעלייגט א היי, דאס איז די היי, היא, ווייל א היי שרייבט מען אדער היי אלף אדער היי יוד, ס'איז היי יוד אלף בכל אופן. אז עצת השם היא תקום, זאגט ער, איינער וואס גלייבט נישט אין דעם איז עובר בעשה, ווייל מ'דארף וויסן אז עצת השם היא תקום, די אמונה אריינלייגן. די אמונה גוט אריינבראקן, אריינבראקן אין זיך די אמונה, און אזוי לעבן מיט א פרייליכקייט, אזוי איז א מענטש א גליקליכער, די מצודות זאגט פשט וואס אידן זאגן יעדן אינדערפרי, אשרי שקל יעקב בעזרו, שברו על ה' אלוקיו, זאגט די מצודות אויפן פלאץ אין תהילים, אז די אשרי גייט אויף אלע ביידע, אשרי, גליקליך שקל יעקב בעזרו, דער וואס האט סייעתא דשמיא, און די אשרי גייט אויך אויף שברו על ה' אלוקיו, דער וואס ווארפט זיך ארויף אויפן אייבערשטן, אשרי ווי גליקליך איז ער, אשרי הוא דעם טעראבלעך. טוט אים קיינמאל גארנישט וויי, אשרי דער מענטש וואס שברו על השם אלוקיו, אזוי לעבן, אזוי טייטשט דער בת עין די וואך, אברהם אבינו וויאזוי איז ער ארויסגעגאנגען פון חרן, לאזט אפ אלעמען, לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך ווי אלע, וויאזוי? זאגט די בת עין ווייסט ווי אזוי? די ווייסט ווי צו גיין? אזוי שטייט, אל הארץ אשר אראך, איך ווייס אפילו נישט ווי, לאזט אפ אלעמען, טאטע ביי אלע. ער גייט אליין, ווי אזוי גייסטו, האסט נישט מורא? ניין, ווי אזוי זאגט די בת עין ווייסט פארוואס? ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, מיט א בטחון איז גימטריא פֿינף און זיבעציק, מיט די בטחון איז א איד נישטא קיין חרון נישטא גארנישט ער גייט און שטייט און פרייליך, די תורה איז דאך פאר אונז אויסצולערנען, ווי האט ער דא געזאגט הרב דונא, ער האט געזאגט אז א מענטש איז צוגעוואוינט שטענדיג שאלות, ער פרעגט אדער פרעגט ער קשיות, פארוואס? למה? אדער איז ער באדאגה'ט מה יהיה? אה? למה? פארוואס אויפן עבר, אויפן עתיד האט ער מורא מה יהיה? למה גימטריא פֿינף און זיבעציק. מה יהיה? אויך פֿינף און זיבעציק. בטחון איז אויך פֿינף און זיבעציק, בטחון א תירוץ אויף אלע קשיות. זיי א בוטח בהשם ומקווין, זיי פרייליך. זיי פרייליך. מאך עס נישט נאר גימטריאות, מאך עס לעבעדיג, מאך עס במוחש. מאך עס במוחש. אזוי טייטשט דער אגרא דכלה די וואך, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, טייטשט ער די וואך, דער אגרא דכלה זאגט בפסוק הזה, אין דעם פסוק, לך לך מארצך זאגט ער יש לרמז. רמז נפלג בדרכי המוסר, לבל יהיה אדם לוהט אחרי סיבות מסובבות לרוב להמציא פרנסתו, ער זאל נישט זיין לוהט אויף די סיבות וואס ברענגט די פרנסה, און די ביזנעס און כ ש די ביזנעס און משפר זיין די ביזנעס און די גאנצע קאפ רק, זאגט ער, איזה סיבה שתזדמן, זיי נישט אזוי פארקאפעט אין דעם זאך, דאס וועט ברענגען די ביזנעס, דאס, יענץ, נאר דו זאלסט וויסן נאר.

ולא יאמר כוחי ועוצם ידי ורוב השתדלות והסיבות הם היו בעוזרי, זאגט דער אגרא דכלה, והנה דבר כזה, א מענטש פארנומען די גאנצע צייט מיט די ביזנעס, און מאכן זאכן בעסער און גרעסער, זאגט ער, והנה דבר כזה, יקרא עובד עבודה זרה בטהרה, ער איז וואס די גמרא זאגט אין עבודה זרה דף ח'. פארוואס שמשים משען ומשענה לאיזה סיבה מסיבות, דו ליגסט אין די ביזנעס, דאס ברענגט דיר, דאס ברענגט דיר פרנסה, דאס ברענגט דיר, ודבר זה גורם לבטל עבודת הבורא יתברך שמו, כי מחשבתו דבוקה תמיד ומשוטטת בהבלי עולם ומחשב תמיד בסיבות להמציא פרנסתו ומחיותו וצרכיו.

ושל אלהים בכיס אשר דברו הניחן לו לאדם ממילא יבוא אליו לבית על די גלגילים שונים אשר לא יבואו בשכל הוא ס'עט מוזן אנקומען צו דיר ממילא בארואיג זיך לאז אראפ די היץ וכמאמר החכם זאגט ער אין ספר הפנינים ש י אז אילו היה אחד וואס רבינו יודע הפנינים זאגט עס אילו היה אחד בורח מטירפו ער האט א קלויפן פון זיינע געלט כאשר בורח מן המוות

הלא גם במעט היום אשר ישתדל לצורך פרנסתו ומזונו, ודאי ודאי ישתכר וירוויח כאשר בכל היום כולו. איר פארשטייט וואס ער זאגט? און וואס דארפסטו שוויצן פון אינדערפרי? האסט געהערט א לשון? מען הערט א לשון, ונמצא למה יהא יגע לריק בכל כוחו בכל היום כולו, מעת יאיר פני המזרח עד אישון לילה ואפלה? אזויפיל שוויצן דארף מען? הלא גם במעט היום אשר ישתדל לצורך פרנסתו ומזונו, ודאי ודאי ישתכר וירוויח כאשר בכל היום כולו. ער פלעגט זאגן, רבי חצקל לעווענשטיין, זאגט אז די וואך שטייט דאך ויהי רעב בארץ, די ראשונים זענען פארנומען שוין מיט דעם, אברהם אבינו איז אראפגעגאנגען אין מצרים, עס איז געווען א רעב איז אראפגעגאנגען אין מצרים, ער פלעגט זאגן אזוי, אז אברהם אבינו האט געהאלטן,

איז זאגט ער, פארוואס האט די אייבערשטער געמאכט די מצוה? זאגט ער, די מצוה פון השתדלות, פשוט אלס מנסה זיין די מענטשן, צו דו העסט זיך איינרעדן נאכן השתדלות אז דו האסט עס געמאכט, דו וועסט גלייבן נאכן השתדלות אז עס איז די אייבערשטער. אז עס איז די אייבערשטער. גייסט צו צו א דאקטער זאלסטו גלייבן אויב עס איז די אייבערשטער. א שדכן, אלצדינג, עס איז פון די אייבערשטער, נאר די אייבערשטער. זאגט ער, אברהם אבינו האט געהאלטן, עס איז געווען א רעב, אברהם אבינו זאגט, איך גלייב אז די אייבערשטער האט מיר געזאגט לך לך דא העט אנקומען ברויט, דא העט אנקומען עסן.

און מען זאגט ביי יעדן שמונה עשרה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה השם מגן אברהם דא דא דא דריי מדרגות רבותי דאס איז א הויכע מדרגה אבער איך וויל דא עפעס צוקומען פשוט דאס זאגט אזוי עוזר איז טייטש ווען דו מאכסט השתדלות און דו גלייבסט אז די אייבערשטער וועט דיר העלפן אין דיין השתדלות פיין זייער פיין. מושיע, דאס איז א גרע, אויף דעם שטייט מלך עוזר, אז די אייבערשטער העלפט אים טאקע און גיט אים סייעתא דשמיא אין די השתדלות. פיין. מושיע איז א גרעסערע מדריגה פון בטחון. וואס? ער טוט גארנישט. ווייל ער האט א אמת'ע בטחון, נישט קיין געדארעטע מעשיות. אונז זעמער נישט, אונז זעמער נישט אין די מדריגה. ווייסטו, אונז, איך זיכער נישט. ואנשים מעוטי ערך כמוני אויך נישט. ממילא איז, אבער דא אזא מענטש זאגט ער אזא מדריגה וואס ער דארף גארנישט טון. גארנישט, ער בוטח אין אייבערשטן. דאס איז מושיע, ער העלפט אים, אן קיין שום עשיה. ס'איז דא איינער, זאגט ער, דאס איז די העכסטע מדריגה, זאגט ער, ומגן. וואס טייטש ומגן? ומגן די טייטש איז אז ער מאכט א פעולה פארקערט. חלילה וחס ער גייט אריין אין א סכנה למען שמו באהבה, אברהם אבינו איז אריינגעגאנגען אין אור כשדים, און דער רבוש"ע מגין בעדו פון די סכנה, דאס איז געווען מדריגה פון אברהם אבינו. ווייל ער איז געווען לבו סמוך בטוח באלוקיו, בתכלית הבטחון השלימות, אז אפילו ער איז אין א סכנה, ער גייט אין מלחמה מיט ארבעה מלכים. אל תירא אנכי מגן לך, דאס הייסט מגין. מגין טייטש אזא מדריגה ווען א מענטש אפילו ער מאכט א פארקערטע זאך און די אייבערשטער שיצט אים. אבער דאס איז נאר אברהם אבינו, און דאס איז שכרך הרבה מאוד, אל תירא אברהם אנכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד אויף די גרויסע בטחון. און דערפאר איז מען חותם דא ברוך אתה ה', מגין אברהם,

איך מיין נישט ביים לב איך איש אז מענטשן ארבעטן נישט. איך מיין לב איך איש אז דער רבונו של עולם העלפט ביי יעדן איינעם אין זיין מדריגה. ס'איז דא א דריטע מדריגה זאגט ער. זאגט ער ומגן אז א מענטש מאכט א פארקערטע פעולה דאס איז די מדריגה פון אברהם אבינו אז אריין גיין אין אור כשדים און גיין מלחמת המלכים. און דאס איז מגן אל תירא אברהם אנכי מגן לך אפילו מאכסט א פארקערטע פעולה ווייל דו ביסט אזוי בוטח אין אייבערשטן און נישטא ביי דיר בכלל קיין טבע שכרך הרבה מאוד ברוך אתה השם מגן אברהם. אוודאי און אוודאי איך האב נישט קיין שום שייכות צו די מדריגה. מגן אברהם פון אזא גיין גיין מלחמה זיין אין אור כשדים אבער חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי איין זאך וואס ס'לערנט אונז זיכער אויס אז זאלסט נישט זיין אזוי להוט מיט דיין השתדלות ווייל די אייבערשטער קען דיר העלפן וואס דארפסטו זאלסט זיין אזוי פארשוויצט ווערן אויף די השתדלות אז דער רבונו של עולם וועט דיר העלפן צו מדריגה פון עוזר צו מושיע צו מגן דו זעסט דאך ווי די אייבערשטער

ני גאט רב אחרון ממילא איז א איד א איד א מתפלל ווי ס'שטייט אין אל תיראי תולעת יעקב אל תיראי תולעת יעקב דער מדרש תנחומא למה נמשלו ישראל לתולעת מה תולעת זו אינה מכה את הארזים אלא בפיה מיט דעם מויל

והיא רכה און זי ווארפט אראפ א ארז קשה, כך ישראל אין כוחם אלא בתפילה, און ער מסביר אזוי, די תולעת ווייסט זיין כוח איז, אין כח אלא בפה, די ווייסט די כח איז, אז ער נעמט נישט קיין האמער און נישט קיין מעסער און נישט קיין גרזן און נישט קיין האק, ער ווייסט נאר די מויל, אז די וועסט אויך וויסן אז נאר תפילה וועסטו אויך אראפ ווארפן די ערגסטע ארזים, די זאלסט גלייבן אין דעם פונקט ווי זי גלייבט נאר אין איר מויל, זי נעמט נישט קיין שום אנדערע זאך, איינס, נומבער צוויי. די תולעת, זי הייבט אן א ביס, האט זיך עפעס גערירט? גארנישט. נאך א ביס, גערירט? ניין. הונדערט מאל גארנישט. נאך א הונדערט גארנישט. אבער צום סוף ווארפט זי עס אראפ, אזוי ס'איז מיט תפילה, נישט איין תפילה, כ'האב שוין געבעטן, כ'האב שוין געבעטן, כ'האב שוין געבעטן. ווי זאגט ער, אין קרעדיט קארד איז שוין אויך נישט געגאנגען. פארשטייט איר? ער האט שוין מבויע. וואס הייסט געבעטן?

האט ער געזאגט שפכי כמים לבך נוכח פני השם שפכי כמים וואס טייטש כמים? נעמסט א גלאז וואסער ביסט זייער דארשטריג דער גלאז איז אראפגעפאלן זיך אויסגעגאסן וואס טוסטו? גייסט און גיסט אן א נייע גלאז און ביסט אפגעגאסן א נייע גלאז איז דאס אויך אראפגעפאלן אויסגעגאסן וואס האסטו געטון?

נאר דאס. און לאמיר רבותי מסיים זיין מיט א נאך אן ענין זיך חסד לאברהם אברהם אבינו דער אור החיים הקדוש זאגט די וואך והשם אמר לאברהם אחרי הפרד לוט מעמו ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט צו אברהם אבינו

נאר פון וואו זאל ער קוקן? אוודאי פון דארטן. זאגט דער אור החיים הקדוש, כאן נעשה לו נס עצום פאר אברהם אבינו, אז וואס? ער איז געשטאנען אויף איין זייט און ער האט געזען אלע פיר זייטן. מן המקום אשר אתה שם, ער איז געשטאנען לאמיר זאגן אויף מזרח, און פון מזרח האט ער געזען מזרח מערב צפון און דרום. אזוי שטייט אין אור החיים הקדוש. כאן נעשה לו נס עצום שיוכל לראות מצפון לדרום וממזרח למערב, מבלי שיצטרך לסובב ער זאל זיך נישט דרייען און דארפן אויסדרייען. זען אמאל א פשט, פארוואס איז געווען זיך נישט דוקא אין דער רבש"ע מאכט נישט סתם א נס, וואס איז געווען דא דער ענין אין דעם נס? אברהם אבינו, דאך כידוע האט געהאט וויפיל טירן האט ער געהאט? פיר טירן. פארוואס? ווייל יעדער גאסט פון ווי ער קומט זאל ער האבן גלייך א זייט פון ווי אריינצוגיין, פון וואסערע זייט ער קומט. און וואס איז דא נאר דאס זיך ארויסדרייען און עס גיין דורכן הויפט טיר? ניין, איך וויל אים נישט מטריח זיין, איך וויל נישט ער זאל זיך דארפן אויסדרייען. פון וואו ער קומט זאל ער האבן גלייך. ווי דער אייבערשטער, דו ווילסט נישט די גאסט זאל זיך דארפן אויסדרייען, זאלסטו זיך אויך נישט דארפן אויסדרייען. און יעדע הנהגה שפיגלט זיך, יעדע הנהגה שפיגלט זיך. ר' משה פיינשטיין זאגט מיר אז דא שטייט אין המשך אין פסוק ושמתי את זרעך כעפר הארץ. וואס טייטש עפר הארץ? זאגט ער דער עפר האט קיין שום מעלה נישט פאר זיך. עפר האט נישט קיין שום מעלה, נאר פאר יענעם. מען זייעט איין עסן איז נאר דא פון עפר, אן איינזייען אין זאמד קען מען נישט קען נישט מאכן קיין קיין עסן. בנינים איז נאר פון עפר. איז די גאנצע מציאות פון עפר איז נאר פאר יענעם, פאר זיך גארנישט. דאס איז ושמתי את זרעך, דאס איז די אידישע פאלק. די אידישע פאלק עפר הארץ נאר פאר יענעם. פאר יענעם. פונקט ווי עפר. ס'איז דא עפעס א לובאוויטשער ווארט, אז די אייבערשטער מאכט דאך יעדע זאך דאך אויף די רעכטע זייט, יא? און פארוואס איז די הארץ אויף די לינקע זייט? פארוואס איז די הארץ אויף די לינקע זייט? ווייל ווען איך זיץ קעגן איבער דיר, איז דאך מיין הארץ ביי דיר די רעכטע זייט, און די הארץ דארף זיין פאר יענעם, פאר יענעם, ביי דיר איז די רעכטע זייט. אזוי פאר יענעם, ברענגען די אמרי שפר, די זאגט א ווארט, אין די וואכעדיגע סדרה, באלד צו זען, און וואס וועט, עס שטייט די וואך אזוי, מלכי צדק מלך שלם, דאך שיין,

אה, נו. די גמרא איז אפן שוין. דער אמרי שפר האט עס געזען, האט ער זיך אויפגעהויבן, ער האט געמאכט פאר אים געלט, ער האט געמאכט א מגבית, האט אים געגעבן געלט, נאכן מגבית, און שפעטער האט ער זיך אויסגעדרייט צו דעם גביר, און ער האט געזאגט פאר דעם גביר אזוי, דער אמרי שפר האט אים געזאגט אז איך אלס מרא דאתרא האב געדארפט אסאך ארומפארן, אלס רב דארף איך זיך ארומפארן, און ער איז געפארן אמאל מיט א בעל עגלה, און די בעל עגלה האט געהאט ווייכע פלייש, מיט הארטע ברויט, הארטע ברויט. און איך זע, אינמיטן וועג האט ער געוואלט זעצן עסן, האט ער ארויסגענומען א מעסער וואס איז געווען כסף טהור, כסף טהור, און ער נעמט דעם סכין פון כסף טהור און ער שניידט וואס? די ווייכע פלייש. איך האב אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, דו שניידסט די ווייכע פלייש? פארוואס שניידסטו נישט די הארטע ברויט דארפסטו שניידן, די ווייכע פלייש קענסטו אריין, די הארטע ברויט דארפסטו. האט ער געזאגט, רבי, דו ווייסט אז די מעסער קאסט אזוי, ווייסט אז עס איז כסף טהור, ווייסטו? ווען ס'כסף טהור דאס וועט ווערן צובראכן דאס קאסט מיר געלט די ברויט קען איך עסן די ציינער די ציינער קאסט מיר נישט קיין געלט די ציין קאסט נישט קיין געלט אבער די סכין קאסט געלט די איך שנייד מיט דעם דעם לחם דעם הארטע ברויט און עס צוברעכן עס קאסט געלט מיין ציין קאסט נישט קיין געלט האט דער אמרי שפר גלייך געזאגט פֿאַר דעם גבֿיר, דו זאָלסט וויסן, נו, אָ-אָ-אָ, ווײַל די גמרא קאָסט דאָ נישט קיין געלט, מער קאָסט די געלט.

האט רבי דוד סולובייטשיק אים געזאגט ער האלט יעצט ממש אינמיטן אויסשטעלן דעם סוגיא, אפשר נאך אפאר שעה, אזוי האט רבי דוד געזאגט פארן בריסקער רב, האט דער בריסקער רב דערציילט אז עס איז אמאל געווען א אסיפת רבנים ביי זיין טאטן רבי חיים בריסקער, און זיי האבן דארטן עפעס ארויפגעגעבן די שמועס, עפעס וועגן רבי אלי' חיים מייזל. און איינער האט זיך דארטן אנגערופן אז ווייל ער איז געווען פאר איינער פון די רבנים האט זיך דארטן אנגערופן דעמאלטס אז ווייל ער איז געווען פארנומען אזויפיל מיט צרכי ציבור דערפאר איז נישט געבליבן קיין ספרים פון אים טאקע נישט געבליבן נאנטע ווען ער איז נישט אזוי פארנומען פאר יענעם וואלט געווען אביסל ספרים פון אים האט דער בריסקער רב געזאגט פאר ר' דוד אז ער האט זיך געגעבן ר' חיים בריסקער א הייב אויף ווען יענער האט עס געזאגט האט ר' חיים בריסקער זיך געגעבן א הייב אויף מיט קולות און האט געשריגן אז ווען א איד קומט צו אים א מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים און איז טאמער פארמאכט ער די גמרא אים גיין העלפן יענעם אידן איז דאס אפילו ווען די גמרא איז פארמאכט איז די גמרא אפן טאמער מען בלייבט צו לערנען איז אפילו ווען די גמרא איז אפן איז דאס פארמאכט אוי צו לעכען ווי יוין און שפעטער ווי קוין לערנען רבותי מען דארף וויסן ווי איין און ווי אויס יא נישט פארמאכן אזוי שנעל גמרות דא יא אבער אבער אבער אבער אבער פארשטיין אבער מען דארף העלפן א אידן מיט א מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים שמת זרח וכפר אורץ און נאך א קליינע נקודה'לע אין דעם ענין, לסיומא דמילתא, וואס דאס ברענגט דער של"ה הקדוש און דער אלשיך הקדוש, אז די וואך שטייט ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט, ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך. די אלשיך הקדוש, די של"ה הקדוש, אין די פרשה אות ל"ג אלע פרעגן, שטייט שוין ויהי ריב, וואס יעצט אל נא צו אימער ריבו? שוין געווען א ריב, וואס איז אל נא תהי מריבה. זאגן ביידע די זעלבע זאך של"ה הקדוש און אלשיך הקדוש. געווען א קריגעריי, ס'איז געווען א ריב צווישן די רועים. האט ער געבעטן, א ריב איז געווען, ריב איז לשון זכר, אל נא תהי מריבה, זאל נישט ווערן קיין לשון נקבה וואס פרה ורבה. לאמיר עס געבן א שטעל אפ. געענדיגט. זאל בלייבן לשון זכר. זאגט ער ער האט לשון פון לשון פון של"ה הקדוש ושמעתי צחות בתיבת מריבה שאמר בלשון נקיבה ולא אמר אל נא תהי ריב לשון זכר האט אנגעהויבן האט אנגעהויבן ויהי ריב וואס שטייט אל נא תהי מריבה וואס שטייט נישט אל נא תהי ריב זאגט ער כי כבר התחיל ריב ביניהם ס'איז שוין געווען א קריגעריי לכן אמר אברהם למען השם יפסיק דברי ריב ולא יוליד כדרך המחלוקת שתמיד עושה פרי ומתרבה על זה אמר אל נא תהי מריבה לשון נקיבה, כאשה המולדת פרי מפרי, ודי בזה שהתחיל הריב, יהיה כזכר שאינו מוליד, זאל בלייבן א ריב, זאל נישט ווערן קיין מריבה, זאל בלייבן וואס איז געווען א ריב. ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט. מיט אנגעבן די, אז מ'צינדט אן א שוועבל קען זיך עס פארלעשן, אבער לייג צו שמאטעס מיט נעפט, מ'פארגעסט שוין אויף וואס מ'האט זיך געקריגט בכלל. ס'ווערט שוין, ס'ווערט שוין אזוי, ווערט אזוי פרה ורבה, מ'געדענקט שוין נישט אויף וואס מ'האט זיך געקריגט, אויף וואס האט זיך אנגעהויבן בכלל. האט ער אים געבעטן אברהם אבינו זאל זיך אל נא תהי מריבה, מאך עס, לאז עס געבן א שניט אפ. וויפיל איז די נפקא מינה פון ריב מיט מריבה? וואס איז די נפקא מינה? וואסערע אותיות? מ' מיט ה'. א מ' אין אנהייב און ה' אין סוף. טייטש דעה קנית מה חסרת. אז דו האסט שכל איז גלייך ווי ס'ווערט א ריב נעם אוועק די מ' ה'. מה חסרת זאל נישט בלייבן זאל נישט ווערן קיין מריבה הו. דו נעם אוועק די מ' ה'. אין העולם קיים אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה שנעלה שנאמר תולה ארץ על בלי מה. נעם אוועק די מה. דעה קנית מה חסרת, דאס וויסן און שכל, מה חסרת, קען ער אפשטעלן א מצב, געקריגט, באליידיגט, אלץ פיין, אבער האב שכל און נישט ווייס צו וועם, זאגן א מורא'דיגע ווארט, חזל זאגן, די וואך אויך הבט נא השמימה וספור הכוכבים, אבער חזל זאגן בכלל, להודיע חיבתן של ישראל, שנמשלו לכוכבים, ווי פרעגט ער, מילא די אייבישטער האט ליב אידן פארשטיי איך, אבער פארוואס האט ער ליב די כוכבים?

די באשעפער האט ליב א יצירה פון פיוס צו קענען מאכן א נייע א יצירה פון כוכבים וואס דא איז די פיוס ס'געווען א ריב נו קענסטו מאכן א פיוס יעצט בארואיג זיך קיינער נישט קיין מושלם און קיינער נישט קיין צדיק און קיינער ס'געווען ר' אשר פריינד איינער האט אים געזאגט איינער האט אים אמאל געפרעגט געהאט א שאלה וועגן א סכסוך אין דיני ממונות וואס האט געוואלט איינעם רופן צו דין תורה האט אים געפרעגט פשוט צו ער זאל אים גיין רופן צו ער זאל מוותר זיין האט ער געזאגט ר' אשר פריינד ווארף אוועק אלע טענות און זיי מוותר האט ער געזאגט אזוי טאמער דו האסט צוויי אפציעס אדער אריינגיין אין א מחלוקת אדער גיין אין א כביש וואס א לאסט מאשין פליט אויף הונדערט קמש אויף הונדערט האט ער געזאגט בעסער זאלסטו אריינלויפן אין כביש אויף הונדערט קמש ווי אריינגיין אין די מחלוקת פארוואס ווייל א לאסט מאשין האט ברעקסן וואס קען אפשטעלן, א מחלוקת האט נישט קיין ברעקסן אפצושטעלן, ביסט אריינגעגאנגען השם ישמרנו, נישטא קיין ברעקסן, די לאסט מאשין האט ברעקסן, נישט די עולם, די עולם איז שטארק אכטונג ווען מען גייט אויפן כביש, יא? אבער אויפן מחלוקת מוז מען מער אכטונג געבן, דאס האט ער געמיינט, דארפסט מער אכטונג געבן, ווייל א לאסט מאשין האט ברעקסן, מחלוקת האט נישט קיין ברעקסן, אוי ווי מען זעט עס ליידער.

זיי באשאפן א וועלט, גומל חסדים. אמת אומר, אל יברא, פארוואס? שכולו שקרים. צדק אומר, צדק אומר יברא, ווייל שהוא עושה צדקות. שלום אומר, אל יברא, דכולו קטטה, ווייל די גאנצע מענטש איז קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא זאגט די מדרש, נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא דכתיב ותשלך אמת ארצה און באשאפן די וועלט. יא. ס'איז דא א קאצקער ווארט, א באקאנטע קאצקער ווארט, די קאצקער רבי פרעגט,

א אמת וואס מאכט חרוב די וועלט מאכט מחלוקת און אזא אמת און דער אייבערשטער האט פיינט אזא אמת ותשלך אמת ארצה א אמת איז אמת נאר וואס ס'בויעט די וועלט אמת וואס אמר אל יברא אמת וואס מאכט א חורבן וואס מ'מאכט א חורבן אין די בריאה דאס איז נישט קיין אמת דאס איז נישט דעם אייבערשטנ'ס אמת ותשלך אמת ארצה על כל פנים, זאגט דער זרע שמשון אזוי, ער זאגט צו בקש שלום ורדפהו, עס פרעגן דאך אלע די קשיא, וואס רודפ'ן דעם שלום? זאגט ער, יא, שלום אמר אל יברא, כי כולו קטטה, זאגט ער, בקש שלום, זוך שלום, אזוי ורדפהו וועסטו רודפ'ן דעם שלום וואס האט געזאגט שלום אל יברא שכולו קטטה. מיט דעם וואס דו וועסט מאכן שלום, איז ורדפהו, מיט דעם וואס דו זוכסט שלום וועסטו אים רודפ'ן דעם שלום אויף דעם וואס ער האט געזאגט אל יברא שכולו קטטה. ער זאגט א מורא'דיגע ווארט דער אמרי אמת, ער זאגט די וואך שטייט וימצאה מלאך ה' על העין בדרך שור, ס'איז תורה הקדושה, וימצאה תורה הקדושה, וימצאה האט איר געטראפן, ס'איז א מעשה, וימצאה האט איר געטראפן, תורה איז תורה, תורה שטייט א ווארט, וימצאה איז דא, עפעס שטייט דא, וואס איז וימצאה האט איר געטראפן? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט. מיר האבן דאך נישט קיין השגות וואס דא טוט זיך, מען קען נישט האבן קיין השגות. שטייט אין רמבן, שטייט דאך שוין א מורא'דיגע מאמר, וואו רמבן זאגט, חטא חטאה אמנו בעינוי הזאת, ותענה שרי ותברח מפניה. שרי האט זי געפייניגט ותברח מפניה, מיר האבן נישט קיין השגות וואס איז שרה אמנו. אבער שטייט אין רמבן, חטא חטאה אמנו בעינוי הזאת, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, וואס אברהם אבינו האט איר געלאזט. און דער רמבן זאגט, ושמע ה' אל עניה, פון הגר ונתן לה בן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוים. איז די טייטש פארוואס ווייל הגר איז דא געווען סקידא א נרדפת. האט ער געזאגט דער אמרי אמת, שטייט דאך אלוקים יבקש את נרדף זאגן חזל אפילו צדיק רודף רשע. זאגט ער כביכול האט איר געזוכט הגר, ווי איז זי? ווי איז זי? די א נרדפת. ותברח מידי עברי. ווי איז זי? וימצאה האט איר געטראפן. פחד פחדים. עגל? פון וועמען? פון שרה אמנו.

אונז זאלסטו נעמען כאטש אפילו א הגר ווען זי ווערט א נרדפת פון א שרה, אפילו צדיק רודף רשע וואס הייסט עס א נרדף? מיר דערציילען ביים בריסקער רב, איז געווען דארט אין בריסק, איז געווען עפעס א שוחט וואס האט גע'שחט'ן אן קיין, אן קיין רשות פון מרא דאתרא, עס איז דאך, מען האט געוואלט, מען האט געמוזט אוועק שטעלן אויפן פלאץ און אוועק נעמען דעם, אוועק נעמען די מעסער פונעם שוחט, בקיצור איז געווען א אסיפה פאר די מרא דאתרא, איז געווען א מחוצף, דער שוחט, איז געווען א אסיפת רבנים,

אין שטילן מ'האט גארנישט געטון, אינמיטן ווען דער רבי האט זיך אויפגעהויבן איז ער ארויסגעגאנגען און צוריק געקומען, איז דעמאלטס ביני לביני האט מען געזאגט דער רב זאל אים ארויסשיקן פון דא, דאך איז דאס א מחוצף, האט ער געזאגט אונז האבן זיך דא צוזאמען גענומען זאגט דער בית הלוי אויף א אסיפה וועגן א מטרה, ווייל מען דארף דא שטעלן אויפן פלאץ א תקנה, מ'טאר נישט שעכטן אן די מרא דאתרא, יא? אויף א מטרה, אויף די מטרה דארף מען סייעתא דשמיא, דארף מען שטארק אכטונג געבן אים נישט איבערצודרייען פארן נרדף, ווייל דעמאלטס האט מען נישט קיין סייעתא דשמיא. ער זאל נישט זיין קיין נרדף, האט מורא געהאט אז ער זאל נישט זיין קיין נרדף, פארשטייסט? ער האט אים גוט אוועקגעשטעלט אויפן פלאץ, זאג עס נישט, מען האט אים אוועקגעשטעלט אויפן פלאץ, דער יונגאטש דארטן, דער שוחט, אבער געב אכטונג, דריי נישט איבער פאר א נרדף. האט אים געדארפט שטעלן אויפן פלאץ, אבער נישט ווי יעדע זאך. ס'דא א לשון הרמב"ם אין הלכות מלכים, פרק ו' הלכה ז', כשצרין על עיר לתפשה, ווען מען דארף ארומנעמען א שטאט, וואס איז די הלכה? אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה, מ'טאר נישט מאכן ביי א מצור פיר זייטן זאגט דער רמב"ם, אלא משלש רוחותיה, נאר פון דריי זייטן מאכט מען א מצור, ומניחין מקום לבורח, ולכל מי שירצה להימלט על נפשו, מ'לאזט אים פלאץ ווער ס'וויל אנטלויפן, דערפאר פארמאכט מען נישט אלע פיר זייטן נאר פון דריי זייטן, שנאמר ויצבאו על מדין כאשר ציווה השם את משה, זאגט דער רמב"ם, מפי השמועה למדו שכך ציווהו. דער רמב"ן זאגט א פשט נישט פארמאכט מען אלע פיר זייטן פארוואס? ווייל מטבע העולם ווען א מענטש ווערט פילט זיך פארלוירן ער פארמאכט א דעמאלטס ארבעט ער בכוחות על טבעיים און דעמאלטס איז זיין א בראך דערפאר האט מען איבערגעלאזט פלאץ אז ווער וואסערע א גוי ס'וויל אנטלויפן זאל ער קענען אנטלויפן ספינקער זאגט א גוטע געדאנק א שיינע געדאנק זאגט ער פארמאכט נישט אין אלע פיר זייטן אים נישט איבערצודרייען פארן נרדף אים נישט איבערצודרייען פארן נרדף אז ער קען אנטלויפן ווייל טאקע א מלחמה מען דארף דאך סייעתא דשמיא איז ער זאל נישט ווערן קיין נרדף דערצו און דערפאר האט מען נישט פארמאכט אין אלע פיר זייטן

געווען א גאנצע מערכה האט ער געזאגט פונקט דער איחוד שפעטער האט ער געזאגט אזוי אבער חברה טאמער איר וועט נישט וויסן איינער פון די איחוד איז גארנישט געשען אבער טאמער איר וועט נישט וויסן איינער פון די אלופי עשו וואס האט אלופי אלופי אלופי עשו טאמער איר וועט נישט וויסן האט איר פארפעלט א פסוק אין תורה איר האט פארפעלט א פסוק אין תורה כאילו צו וויסן תורה תורה